ברוך השם, מסכת קידושין, דף כ"ו עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, נכסים, אזא פארמעגן, שיש להם אחריות, וואס דיע פארמעגן, האט א גאראנטי. דאס ווארט אחריות איז די טייטש פאראנטווארטליכקייט, א גאראנטי. ווען איינער לייט ביי דעם צווייטן געלט, טוט ער זיך פארזיכערן, אויב ער וועט נישט באצאלן, וועט ער פון אים צונעמען די זאך וואס ער האט. און פון וועלכע זאך טוט ער זיך פארזיכערן? דווקא אזעלכע זאכן וואס זענען אויף א ארט, זיי מופן נישט פון ארט אויף ארט, איז הייזער, פעלדער, דאס ווערט אנגערופן נכסים שיש להם אחריות, דאס איז א דאס איז א פארזיכערונג, נקנין, קען מען קונה זיין בכסף, מיט געלט, זיכער אז מען קויפט א זאך באצאלט מען פאר דעם געלט, נאר דא מיינט מען נישט צו זאגן די געלט פון פרעון וואס מען באצאלט, נאר מען מיינט אז דער כסף דאס איז דער קנין, ער קען קויפן א זאך וואס די זאך איז ווערד אסאך טויזענטער, און דעם קנין מאכט ער מיט איין זוז, און די איבריגע געלט דארף ער צוצאלן ווי מען רעדט זיך צונויף אדער בשטר. שטרות איז אויך דא צווייערליי, אזוי ווי מיר האבן געזאגט ביי כסף איז דא כסף פרעון און ס'דא כסף קנין, איז ביי שטרות אויך פארהאנען, ס'איז פארהאנען אזעלכע שטרות וואס זיי מאכן נישט דעם קנין, דער שטר איז נאר געזאגט געווארן אויף א באווייז אויף יארן ארום די שפעטערדיגע דורות זאל מען וויסן, דאס רופט זיך אן אין לשון פון גמרא שטרי ראיה, דאס מאכט נישט דעם קנין, נאר ס'איז דא שטרי קנין, פארקויפן האט ער אים פארקויפט די זאך פאר געלט, אבער דעם קנין מיט וואס גייט עס איבער פון דעם רשות פון דער מוכר צו דעם רשות פון לוקח מיט א שטר? א דריטע זאך איז פארהאנען ובחזקה, חזקה רופט זיך אן אויב דער וועלכער האט געקויפט איז אריינגעגאנגען אויף דער פעלד און ער האט שוין דארט עפעס געטאן א זאך וואס דאס איז לטובת די קרקע, ער האט למשל געמאכט א שלאס, פארמאכט דעם געיט, אדער אויב מען דארף דארט עפענען האט ער דארט געעפנט, איז דאס אויך א קנין, איז נכסים שיש להם אחריות ווערן נקנה איינס מיט איינעם פון דיע דריי קנינים. שאין להם אחריות, די נכסים וואס זענען נישט קיין פארזיכערונג, דאס הייסט מטלטלין, אין נקנה ווערן נישט נקנה אלא במשיכה, נאר מיט משיכה. לכאורה האט מען דאך געלערנט אין דער פריערדיגער משנה אז ס'איז דא נאך קנינים, ס'איז דא מסירה, ס'איז דא הגבהה, נאר דאס וואס די משנה זאגט דא אין נקנין אלא במשיכה מיינט נישט די משנה ממעט זיין, אז מיט מסירה הגבהה נישט, נאר גייט דער עיקר זאגן אז מיט כסף און שטר און חזקה קען מען נישט קונה זיין קיין מטלטלין. נאך א דין זאגט די משנה, מיר האבן דאך פריער געזען אז די קנינים פון נכסים שיש להם אחריות איז נישט די זעלבע קנינים ווי נכסים שאין להם אחריות, דאך קען אמאל נוצן חזקה לגבי מטלטלין, ווי אזוי? נכסים שאין להם אחריות, דאס הייסט מטלטלין, נקנים ווערן נקנה עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף בשטר בחזקה, דאס הייסט אז איינער האט פארקויפט מטלטלין מיט קרקע, דארף דער לוקח נישט טון א קנין אין קרקע און מטלטלין, נאר אויב ער האט קונה געווען די קרקע מיט איינס פון די קנינים וואס איז געווארן דערמאנט אין דער משנה, כסף צו שטר אדער חזקה, איז ער שוין קונה די מטלטלין אויך, די גמרא וועט עס ווייטער מפרש זיין, די גמרא פירט אויס אז זיי דארפן נישט זיין אין דער קרקע, אפילו נישט אויף דער קרקע, עס מוז נישט זיין צבורים, נאך א דין שטייט וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות, די נכסים וואס האבן נישט אחריות, טוען צווינגען די נכסים שיש להם אחריות לישבע עליהם אויף זיי צו שווערן, וואס הייסט? דער דין איז ווען איינער מאנט ביי דעם צווייטן מטלטלין און ר'איז מודה אין א טייל, ער זאגט כ'האב דיר געגעבן צו היטן צען פרות, זאגט ער דו האסט מיר נישט געגעבן קיין צען, דו האסט מיר נאר געגעבן ביי איינע צו צוויי, איז מודה במקצת דארף שווערן, ווי איז אבער ביי קרקע איז נישט דא קיין דין שבועה, מודה במקצת ביי קרקע דארף נישט שווערן, און ווי וועט זיין איינער האט געמאנט זיין חבר אי קרקע אי מטלטלין און ער האט מודה געווען אין די מטלטלין א מקצת, א טייל האט איז דאך שוין אויף אים דא א חיוב שבועה צוליב די מטלטלים, דארף ער שוין, דאס רופט זיך אן גלגול שבועה, דארף ער שוין שווערן אויף דער קרקע אויכעט, כאטש אויף קרקע אליין איז נישט דא קיין חיוב שבועה, נאך מער אז די קרקע דא איז ער געווען א כופר הכל, קרקע קען זיך רעדן, ווי מיר האבן געהאט אין גמרא, ער זאגט איך האב דיר געגעבן צו היטן צען ביימער מיט פרוכטן, און ער זאגט דאס האט מען נישט געגעבן צו היטן קיין קיין פרוכטן, אדער אויב מחובר לקרקע האט אויך דעם דין כקרקע, ס'קען זיין נאך אנדערע אופנים. רש י, שיש להם אחריות, דאס וואס די נכסים האבן א פארזיכערונג, היינו קרקעות, דאס מיינט מען פעלדער, דאס גייט אריין אין ווארט קרקעות טאקע ערד, און דאס הייסט לאנד, און הייזער, שאחריות כל אדם וואס די פארזיכערונג פון יעדן מענטש הלוה דער וואס לייט והנושה בחבירו און דאס ער מאנט פון זיין חבר עליהם אויף זיי פארוואס איז דאס א פארזיכערונג לפי שקיימין ועומדין ווייל דאס איז שטייט דאך אויף א ארט לפיכך נסמכים עליהם פארלאזט מען זיך דאס איז א פארזיכערונג איז איינס פון די קנינים איז בחזקה וואס איז דאס חזקה? בחזקה פון א עבד כנעני האבן מיר דאך געלערנט, ער טוט פאר דעם בעל בית עפעס א עבדות, דא א חזקה פון קרקע מיינט מען, רפק ביה פורתא האט געגראבן אין דער ערד א זאך וואס דאס איז לצורך הקרקע, או דייש אמצרי, דארטן בבא קמא איז דאך דא א מחלוקת פון רש י מיט תוספות וואס עס הייסט דייש אמצרי, צי מען מיינט ער איז ארומגעגאנגען די גרעניצן זען וואס די ערד דארף האבן, אבער אנדערע טייטשן דייש אמצרי, דער סדר איז געווען ביי דער גרעניץ האט מען געפלעגט אנשיטן מיט ערד, ווייל דארט האט מען געטראטן איז אריין, או נעל, אדער האט פארמאכט, או פרץ, און דאס אלץ איז דער שיעור כל שהוא נקנין עם נכסים, און וואס הייסט דאס

דארט ווי ער מאנט אים קרקע אליין, אפילו ער איז מודה במקצת שווערט מען נישט, כדנפקא לן בשבועות ווי מען לערנט עס אפ אין מסכת שבועות, אבער דארטן היכא דטענו כלים וקרקעות, ער האט אים געמאנט אי כלים אי קרקעות, ונתחייב לישבע על המטלטלין, און ער איז מחויב צו שווערן אויף די מטלטלין, זוקקין טוהן צווינגען מטלטלין את הקרקעות לישבע עליהם, האי זוקקין, דאס וואס שטייט דא זוקקין, אנכסים קאי, דאס גייט ארויף אויף די נכסים שאין להם אחריות, ולא אבית דין, דאס גייט נישט ארויף אויפן בית דין. גמרא, פרעגט די גמרא, אין די משנה האמער געלערנט, מ'איז קונה קרקע מיט כסף, בכסף מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז מ'קען קונה זיין קרקע מיט כסף? אמר חזקיה, האט חזקיה געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק, שדות בכסף יקנו, דאך א באפירוש'ע פסוק

ענטפערט די גמרא, אי כתיב יקנו לבסוף, אויב ס'זאל שטיין אזוי, שדות בכסף, וכתוב בספר, וחתום, יקנו, וואלט דעמאלט געווען כדקאמרת, אז קונה זיין די קרקע דארף זיין ביידע זאכן אי כסף אי שטר, השתא דכתיב יקנו מעיקרא, יקנו ווערט דערמאנט אינמיטן, צווישן כסף און כתוב בספר זאגן מיר כסף קונה, דעם קנין מאכט דער כסף, שטר, וואזשע דארף איך אויב אזוי האבן דעם שטר? ראי' בעלמא הוא, דאס דארף איך נאר האבן א באווייז אז שפעטער מען זאל וויסן אז דער האט עס געקויפט. דאס ברענגט אראפ דעם קושיא וועגן געקנה. אמר רב, האט רב געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אין דער משנה אז מיט געלט אליין קען מען קונה זיין די זאך, אלא במקום שאין כותבין את השטר, א ארט ווי ס'איז נישט דער סדר אז מ'זאל שרייבן א שטר מכירה, אבל במקום שכותבין את השטר, אויב מ'איז געוואוינט צו שרייבן א שטר, לא קנה, איז אפילו מען האט געגעבן כסף אויף קנין איז מען נאך נישט קונה, ווייל מען געוואוינט צו שרייבן א שטר און פארלאזט מען זיך נישט די לוקח ביז וואנען ער וועט האבן דעם שטר אויכעט, און דער עיקר טראכט ער אויף דעם שטר. ואי פריש, אויב דער לוקח האט ארויסגעזאגט. די ברירה זאל זיין ביי מיר, אויב איך וויל זאל איך קונה זיין מיט כסף, און אויב איך וויל זאל דער קנין ערשט ווערן שפעטער מיט דעם שטר וועט אויכעט זיין, איז דעמאלט פריש, האט ער דאך ארויסגעזאגט, דעמאלט איז די ברירה ביד הלוקח, אז דער לוקח וויל. אדם, זאגט ער, כ'האב נאר געגעבן כסף, דער מוכר וויל חרטה און זאגט איך וויל נישט, איך האב געוואלט כסף זאל זיין דער קנין, אויב דער לוקח וויל חרטה האבן, קען ער זאגן איך האב נישט געוואלט דער כסף זאל זיין דער קנין, לכאורה דארף מען דאס אויך פארשטיין, ווי וועט זיין איינער וועט זאגן איך וויל דער קנין זאל זיין, איך וועל זינגען א זמר, איינער וועט זאגן איך וויל דער קנין זאל זיין מיט דיבור, א מענטש קען דאך נישט מאכן קיין קנינים, אויב ווידער לאמיר זאגן. אז דער קנין דארף זיין בכסף מיט שטר, וואזשע העלפט דער פריש פריש? נאר אין אמת'ן דאך אנדערש שווער, מיר האבן דאך פריער געזעהן פון א פסוק אז כסף אליין איז א קנין, נאר וואס דען ווייל עס פעלט אין סמיכות דעת, דער סדר איז מען פארלאזט זיך אויפן שטר, דארף מען האבן א שטר אויך, דעריבער ווייל אין כסף איז דאך דא א קנין מדין תורה כסף אליין, העלפט טאקע אויף דעם פריש פריש. אבער דא אויף א זאך וואס די זאך איז נישט קיין קנין וועט נישט העלפן וואס דער מענטש וועט זאגן אז דאס זאל זיין א קנין, און די גמרא ברענגט א ראיה אז אפילו דארט ווי מען שרייבט א שטר אויב ער זאגט איך איך וויל די ברירה זאל זיין ביי מיר מיט וואס זאל זיין דער קנין איז ווי ער זאגט כי הא אזוי ווי דרב אידי בר אבין כי זבין ארעא ווען ער האט געקויפט א פעלד אמער האט ער געזאגט ער האט געוואלט ער זאל נאך האבן די ברירה חרטה צו האבן אי בעינא בכספא איקני, אז איך וועל וועלן זאל זיין די, אזוי מאכט ער א תנאי, יעדע זאך איז דאך אפהענגיג מיט דעם תנאי, אז איך וועל וועלן איז דער קנין מיט כסף, און דער מוכר וועט שפעטער נאכדעם נישט קענען חרטה האבן, איך האב דאך געגעבן די כסף. אי בעינא בשטרא איקני, אז איך וויל וועט ערשט דער קנין זיין דעם שטר וואס מען וועט שרייבן נאכדעם מען וועט געבן די כסף, אי בעינא בכספא איקני, דאי בעיתו למיהדר, אויב איר ווילט חרטה האבן, לא מציתו הדריתו, קאנט איר נישט חרטה האבן, ווייל איך זאג מיין קנין איז שוין געווען מיט כסף. ואי בעינא בשטרא איקני, אז איך וויל וועט זיין דער קנין מיט שטר, דאי בעינא למיהדר, הדרנא בי אז איך וועל וועלן חרטה האבן קאן איך, די ברירה איז געווען ביי אים אין די האנט פון דעם לוקח. אין דער משנה האט מען געלערנט ובשטר. אז ס'איז דא נאך א קנין וואס מ'איז קונה קרקע מיט א שטר, פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנען ווייסן מיר מיט שטר מאכט מען א קנין, אז דו טרעפסט דאך אסאך ערטער אין תנך ס'ווערט דערמאנט שטרות, יענע שטרות קען זיין זענען לראיה בעלמא, אילימא אז דו וועלסט זאגן משום דכתיב, שטייט אין פסוק. די פסוק וואס מיר האבן פריער אראפגעברענגט, דער אנפאנג פון פסוק איז שדות בכסף יקנו, און נאכדעם שטייט וכתוב בספר וחתום והעד עדים, פון דעם פסוק איז נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל די פריער ווערט זיך דאך דערמאנט אין פסוק שדות בכסף יקנו, איז דאך שוין דער קנין געוועזן מיט כסף, איז שטר והאמרת שטר ראיה בעלמא, דו זאגסט דאך אז דארטן דער שטר מיינט מען ראיה בעלמא, נישט אויף קיין קנין, ווייל אויב אויף א קנין וואלט איך דאך געזאגט ס'מוז זיין ביידע, אי כסף מיט שטר מיט ביידע צוזאמען ווערט א קנין, אלא איז נישט קיין ראיה, אלא זאגט די גמרא מהכא פון דעם פסוק שטייט ואקח איך וועל נעמען את ספר המקנה, די ספר פון קויפן, זע איך אז מיט דעם ספר אליין, מיט דעם שטר אליין, קען זיין א קנין. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז שטר איז א קנין, אלא בשטר מתנה, נאר ער גיט איינעם א מתנה און מיט דעם וואס ער שרייבט א שטר און ער גיט אים דעם שטר איז ער מקנה די מתנה. אבל במכר, ער פארקויפט אים, דארף דאך זיין באצאלן פון געלט אויכעט, לא קנה, האט ער נישט קונה געווען עד שיתן לו דמים, פארוואס? ווייל דער מוכר איז נישט מקנה ביז וואנען ער באצאלט נישט, נאר דווקא דארטן ווי דער פרוש. מתיב רב המנונא, האט רב המנונא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט בשטר כיצד, ווי אזוי דער קנין פון א שטר, כתב לו האט אים געשריבן על הנייר, אויף א שטיקל פעיפער, או על החרס, א שטיקל שארבן, אף על פי שאין בהם שווה פרוטה, כאטש ס'איז נישט ווערט א פרוטה, ווייל אויב ס'זאל ווערט זיין א פרוטה, קען דאך זיין א קנין אלס כסף, נאר דא אז ס'איז נישט ווערד קיין פרוטה, איז דאך דער קנין נישט וועגן קנין כסף, האט ער דארט געשריבן, שדי מיין פעלד, מכורה לך פארקויפט צו דיר, שדי מיין פעלד, נתונה לך איז געווארן געגעבן צו דיר, האב איך געלערנט אז מ'מיינט אדער ער שרייבט מכורה לך, אדער ער שרייבט אדער ס'איז נישט קיין מכירה נאר ס'איז א מתנה, הרי זו מכורה ונתונה, איז עס פארקויפט און ס'איז געגעבן. זע איך דאך פון דעם א אז אפילו במכר זאגן מיר אויכעט אז מ'האט נאר געשריבן דעם שטר, געגעבן דעם שטר, מ'האט נאך נישט געגעבן קיין געלט, איז שוין א קנין, וואזשע זאגסטו פריער שמואל אז במכר מוז זיין געלט אויכעט? הוא מותיב לה, ר' המנונא האט געפרעגט די קשיא והוא מפרק לה, און ער האט עס פארענטפערט, פארוואס זאגן מיר מוז זיין געלט אויכעט? ווייל מיר זאגן אז נישט טראכט נאך נישט דער מוכר ער גער נאך נישט גומר דעם קנין כל זמן ער האט נישט די געלט אבער דאס רעדט זיך במוכר שדהו מפני רעתה ווען איינער האט א שלעכטע פעלד איז דעמאלט צופרידן דער מוכר אז מען זאל עס יענער דער לוקח זאל עס שוין קונה זיין ער זאל נישט האבן קיין חרטה ווייל דער חסרון איז דאך דא אז זאגט מען דאך מכח אז עס פעלט די געלט ווער ווער איז זיך נישט סומך דעת ווער דער מוכר, דער פארקויפער, זאג מיר דעמאלט באשטייט ער שוין. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, איך דארף נישט אזוי איינלערנען, נאר ער גייט זאגן, דאס וואס שטייט בשטר כיצד, מיינט מען ניט פון שטר מכירה, איי, עס מיינט דארטן רעדט זיך נאר ביי א מתנה, איי, וואס איז די טייטש שדי מכורה לך, שדי נתונה לך, מיינט מען נישט צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז איין זאך, במתנה ביקש ליתן לו, ער גיט עס אים אוועק א מתנה, ולמה כתב לו לשון מכר, פארוואס האט ער געשריבן א לשון מכר, ער גיט דאך עס א מתנה, כדי לייפות את כוחו, כדי ער זאל זיין זיכער מיט א מתנה, נישט איך האב פריער געלערנט או או, נאר ער האט אים געשריבן שדי מכורה ונתונה לך, דעמאלט אז דער בעל חוב וועט עס צונעמען וועט ער גיין צוריק מאנען ביי אים ווייל עס איז גלייך האט גענומען אויף זיך אחריות. אין דער משנה האבן מיר געלערנט א דריטע קנין איז פארהאנען ביי קרקעות ביי נכסים שיש להם אחריות ובחזקה מנלן ווי טרעפן מיר אז חזקה איז א קנין אמר חזקיה אמר קרא שטייט אין פסוק ושבו בעריכם איר זאָלט זיצן אין אײַערע שטעט אַשר תּפֿשׂתּם, װאָס איר האַלט, במה תּפֿשׂתּם, מיט װאָס האַלט עס, מיט װאָס װערט עס אײַערס, בישיבֿה, מיט דעם אָ, װאָס איר האָט זיך דאָרט באַזעצט, דאָס איז אױך אַ ענין פֿון חזקה, דבי רבי ישמעאל תנא, אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן האט מען געלערנט, פון וואנען ווייסן מיר קנין חזקה שטייט וירשתם אותה איר וועט ירשענען וישבתם בה און דארט זיצן, במה ירשתם מיט וואס וועט איר ירשענען? בישיבה, די חזקה פון ישיבה דאס וועט מאכן ס'זאל באלאנגען צו אייך. אין די משנה האט מען געלערנט נאך א דין, ושאין להם אחריות, דאס הייסט מטלטלין, אין נקנין ווערן נישט קונה אלא במשיכה, נאר מיט משיכה. מנלן, פון וואנעט ווייס איך דאס אז ביי מטלטלין איז דער קנין משיכה? דכתיב שטייט אין פסוק, כי תמכרו ממכר לעמיתך, אז דו וועסט עפעס פארקויפן צו דיין חבר, או קנה, אדער קויפן, מיד עמיתך טייטש איך, זאל עס זאל קומען פון די האנט פון דיין חבר, דבר הנקנה מיד ליד, אז די זאך זאל ארויסגיין פון איין האנט אין דער אנדערע האנט, דאס איז דאך דער ענין פון משיכה, מען נעמט עס ארויס פון רשות מוכר צו פון דעם רשות נותן, און עס קומט אריין דעם רשות לוקח צו פון דעם רשות מקבל. פרעגט די גמרא, די אלע קנינים וואס שטייט אין דער משנה, איז דאך קנינים וואס זיי העלפן מדין תורה, דאס וואס מיר זאגן נכסים שיש להם אחריות נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, האבן מיר דאך אפגעלערנט אויף יעדן זאך פון א פסוק. פרעגט יעצט די גמרא לויט ר' יוחנן, דאמר וואס ער לערנט דבר תורה מעות קונות, אז מדין תורה איז זאגן מיר איז ביי מטלטלין געלט קונה נאר ביי הקדש שטייט דאך בפירוש אז ווען מען גיט די געלט מיט דעם מאל האט מען אויסגעלייזט די זאך פון הקדש איז לויט רבי יוחנן מאי איכא למימר רבי יוחנן וואס ער זאגט מדין תורה איז מעות קונות נאר דאס וואס מיר זאגן משיכה, דאס איז נאר א תקנה פון די רבנים, ווייל גיט א קוק, אז איך וויל זאגן די געלט איז שוין קונה, און די זאך געפינט זיך נאך אין די האנט פון דעם מוכר, איז אויב ס'וועט געשען א פייער, ס'באלאנגט דאך נישט די זאך צו דעם מוכר, וועט ער זיך נישט באמיען דאס אזוי צו ראטעווען, קען אמאל ארויסקומען געוויסע קאנפליקטן. אבער מיט דעם וואס מיר זאגן אז כל זמן ס'איז נישט געווען קיין משיכה איז נאך דער קנין נישט קיין קנין, איז עס עס געפינט זיך אין רשות פון מוכר, איז דאך עס צו אים, וועט ער עס גיין ראטעווען. אבער מדין תורה זאגט מען וואס איז דער קנין, כסף, און דא אין די משנה רעדט זיך דאך קנינים פון תורה און ער רעכנט משיכה, ער, ס'איז נישט קיין קשיא אויף אים, ער זאגט, תנא תקנתא דרבנן קתני, דער תנא גייט מיך לערנען דאס וואס ס'איז א תקנתא דרבנן, ביי קרקעות האבן דאך די חכמים נישט געמאכט קיין שינוי, בלייבט דאך עס אזוי ווי ס'איז געווען דין תורה, און ביי דעם האט מען שוין תקנתא דרבנן. נאך א דין האבן מיר געלערנט אין דער משנה, נכסים שאין להם אחריות, אז אויב איך קויף מטלטלים מיט קרקע, איז כאטש מטלטלים איז מען דאך נישט קונה מיט כסף אדער שטר אדער חזקה, נאר אויב ער האט פארקויפט ביידע זאכן צוזאמען, אז אויב ער מאכט א קנין אין קרקע האט ער שוין קונה געווען די מטלטלים אויך. פרעגט די גמרא מנהני מילי, פון וואנעט ווייס איך דאס? דאמר קרא שטייט אין פסוק ויתן להם אמר חזקיה האט חזקיה געזאגט דאמר קרא שטייט אין פסוק ויתן להם אביהם זייער פאטער האט זיי געגעבן מתנות וגומר און שטייט דארט ווייטער אין פסוק עם ערי מצורות ביהודה אז דאס הייסט אז מיט דעם וואס מ'האט קונה געווען די באפעסטע שטעט אין יהודה האט מען קונה געווען אויכעט די מטלטלים. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, דאס וואס מיר זאגן אז מ'איז קונה מטלטלין אגב קרקע בעינן צבורין או לא, צי דארפן זיך די מטלטלין געפינען אויף דער קרקע, אדער אפילו די מטלטלין זענען דא אויף אן אנדער ארט איז מען אויך קונה? אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט תא שמע, כ'וועל דיר דאס ענטפערן, האבן מיר געלערנט רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט, קרקע כל שהוא, סוואקסט אויף א שטיקל ערד דער מינימום, חייבת בפאה, איז שוין מחויב אין פאה. תוספות ברענגט אראפ א ירושלמי, ווען ווערט ער חייב פאה? ווען מ'האט אנגעהויבן צו שניידן, א אויב דאס איז א כל שהוא, אז מען האט געגעבן א שניט איז דאך שוין גארנישט נישט געבליבן וואס פאסט זיך צו זאגן חייבת בפאה אזוי פרעגט די ירושלמי אין פאה איז לשון דארטן עד שלא קצרה אינה חייבת בפאה און משקצרה אין כאן שיעור ענטפערט ער דארטן תיפתר שהיה שם קנה אחד ס'איז דארט געווען איין זאנג, ובו חמישה שיבולות, און אין דעם זאנג איז געווען ווי מען זאגט ארויסגעשטאכן פינעווע צווייגונגען, אפצווייגונגען, און אויך איז קרקע כל שהוא מחוייב ובביכורים אין ביכורים, רש"י זאגט ס'איז געווען א גרסה בווידוי מעשר, מען דארף זיך זאגן מתוודה זיין זיך אויך ביי מעשר, די וואס ווערט דארט דערמאנט אין פרשת תבוא, זאגט דער רש"י איך בין עס נישט גורס, ווייל בשלמא ביכורים, ביי די ווען מ'ליינט די פרשה פון ביכורים דארף מען האבן קרקע, ווייל מ'זאגט האדמה אשר נתת לי, אבער ביי מעשר זאגט מען א צווייטע לשון, וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, מ'באטאנט נישט דאס ווארט לי, דעריבער אפילו ווען איינער קויפט פירות קען ער אויך זאגן ווידוי מעשר, און אויך איז דער דין אן קרקע, דעריבער דארף איך נישט לערנען קרקע כל שהוא, ווייל אן קרקע איז אויך דא ווידוי מעשר. א דריטער דין שטייט, ולכתוב עליה פרוזבול. הילל האט דאך מתקן געווען, ער האט געזען די מענטשן פאר שמיטה ווילן נישט לייען קיין געלט, זענען עובר וואס שטייט השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, האט ער מתקן געווען אז מען זאל שרייבן א פרוזבול. וואס איז דאס א פרוזבול? אז מען גיט, דער מלווה גיט איבער די שטרות צום בית דין. ווען האבן די חכמים מתקן געווען דעם פרוזבול דווקא ווען דער לווה האט קרקע? פארוואס? ווייל צו לייען יענעם געלט און מען האט נישט קיין פארזיכערונג איז דאס א זאך וואס איז נישט שכיח, און א מילתא דלא שכיחא האבן די חכמים נישט געמאכט קיין תקנה. איז זאגן מיר, אפילו די קרקע איז כל שהוא, ס'איז נישט ווערט דעם גאנצן חוב, שרייבט מען אויף דעם א פרוזבול. ו און אויכעט ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות, דורך דעם קען מען קונה זיין נכסים שאין להם אחריות, קונה זיין מיט די מטלטלים, ואי אמרת בעינן צבורים, און אויב כ'זאל לערנען אז די קנין אגב מוזן זיין די מטלטלים אויף די קרקע, כל שהוא למאי חזי, אז ס'איז א קליין שטיקל, וויפיל מטלטלים גייט ארויף אויף דעם כל שהוא כל שהוא אזוי אזוי גראב ווי א פינגער, תרגומא האט געזאגט, רב שמואל בר ביסנא קמיה דרב יוסף, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן וויל איך זאגן עס דארף זיין צבורים, די מטלטלים מוזן זיין אויף די קרקע, איי וואס איז עס ראוי כגון שנעץ בה מחט, ער האט אריינגעשטעקט די נאדל און ער מאכט א קנין אין דער ערד איז ער שוין קונה די נאדל, שפילט א ראלע צו מאכן א באזונדער קנין אויף די נאדל? אמר ליה רב יוסף, האט אים רב יוסף געזאגט, קבסתן, דו האסט מיר מצער געווען מיט דיין זאגן, איכפל תנא לאשמועינן מחט, דער תנא גייט זיך באמיען צו דערציילן וויאזוי מ'איז קונה א נאדל. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, מאן לימא לן, ווער וועט אונז זאגן דלא תלה בה מרגניתא, אז ס'הענגט נישט דארט א פערל דשויא וואס איז ווערט אלפא זוזי, ממילא אויף די נאדל, ממילא קען איך זאגן טאקע אז אין אמת'ן דארף מען האבן צבורים, איי דו פרעגסט כל שהוא למאי חזי, ס'איז ראוי לגבי דעם מען וויל מאכן א קנין אויף דער מרגניתא. רשי. תא שמע, כ'זוך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן פריער געפרעגט ווען איך טוה מקנה זיין מטלטלים אגב קרקע, האב איך דאך געהאט א שאלה צי די מטלטלים דארפן זיין אויף דער קרקע צי נישט, איך זוך דאס פושט צו זיין. אמר רב לאזר, רב לאזר האט דערציילט מעשה במדוני אחד, א מעשה מיט איין מענטש פון דער שטאט מדון, שהיה בירושלים, ער איז געווען אין ירושלים, שהיו לו מטלטלים הרבה, ער האט געהאט א גרויסע פארמעגן פון מטלטלים, וביקש ליתנם במתנה, ער האט זיי געוואלט אוועקגעבן א מתנה. אמרו לו, האבן די חכמים צו אים געזאגט, אין לו תקנה, ער האט נישט קיין עצה דאס אוועקגעבן, עד שיקנם על גבי קרקע, ביז וואנען ער וועט עס מקנה זיין דורך די קרקע. דאס פרעגט שוין ווייטער די גמרא, עס קען דאך זיין א קנין פון משיכה, עס קען זיין חליפין, אבער ער האט נישט געהאט קיין קרקע. מה עשה, וואס האט ער געטון? הלך איז ער געגאנגען ולקח און ער האט געקויפט בית סלע, לערן איך יעצט פשט בית סלע, צוויי פשטים דא אין רשי, איין פשט איז בית סלע א שטיקל ערד וואס איז אזוי גרויס ווי די מטבע פון א סלע, און נאך א פשט איז דא אין רשי בית סלע א סלע א שפיציגע שטיין האט ער געקויפט, אזא שפיציגע שטיין האט ער געקויפט, סמוך לירושלים, ואמר און ער האט געזאגט צפוני זה לפלוני, צפון זייט פון דעם שטיין, צי פון דעם שטיקל ערד איז צו דעם מענטש, ועמו, און מיט דעם אויך וואס ער וועט דאס קונה זיין, וועט ער אויך קונה זיין מאה צאן און מאה חביות. ומת, און ער איז געשטארבן, וקיימו את דבריו, די חכמים האבן מקיים געווען זיינע ווערטער. נאכדעם ווי ער איז געשטארבן האבן די חכמים מקיים געווען זיינע ווערטער ואי אמרת בעינן צבורין בה, איר וועט זאגן אז ס'מוזן זיך געפינען די מטלטלים אין דעם פעלד, בית סלע למאי חזי, אין א שטיקל וואס א בית סלע וויפיל מטלטלים קען דארט זיין, זאגט די גמרא. מי סברת, דו מיינסט בית סלע? סלע ממש? לויט דעם ערשטן פשט א שטיקל ערד אזוי גרויס ווי א מטבע סלע, צו לויטן צווייטן פשט שפיציג ווי א סלע, דו מיינסט אזוי? מאי סלע דנפיש טובא, עס איז געווען א גרויסע שטח, ואמאי קרו ליה סלע, פארוואס רופט מען עס אן סלע, דקשי כסלע, ער האט נישט געדארפן האבן די ערד צו פארזייען, נאר כדי ער זאל מקנה זיין האט ער געקויפט געמיינע ערד. תא שמע כ'וועל דיר פושט זיין דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט דערציילט פון רב'ן מעשה באדם אחד, א מעשה ביי איין מענטש שחלה בירושלים, ער איז געווארן קראנק אין ירושלים, כרב אלעזר, לויט רב אלעזר'ן קען איך לערנען אז דער מענטש איז געווען קראנק, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, בריא היה, כ'מוז זאגן ער איז געווען געזונט, נישט קיין קראנקער, כרבנן. פארוואס מוז איך זאגן ער איז געזונט? ווייל דא גייט דאך די גמרא באלד זאגן, ער האט געוואלט אוועקגעבן א מתנה צו זיין חבר, און ער האט נישט געהאט קיין וועג וויאזוי דאס אוועקצוגעבן. איז אויב ס'זאל זיך רעדן ביי א שכיב מרע, איז דאך דא א כלל, דברי שכיב מרע, ככתובים וכמסורים דמו, ככתובים, די זאכן וואס מען דארף שרייבן א שטר איז זיינע ווערטער גלייך ווי ס'וואלט שוין געווען א שטר, וכמסורים איז די טייטש דא ווען מען דארף מאכן א משיכה איז גלייך ווי ס'וואלט געווען א משיכה, אויב אזוי איז דאך נישטא קיין שום פראבלעם דאס דיבור אליין איז א קנין, איז לויט די רבנן מוז איך זאגן ער איז געווען א בריא. אבער רב אלעזר, וואס רב אלעזר לערנט נישט דעם דין, ער האלט נישט דעם דין פון דברי שכיב מרע, ככתובים וכמסורים דמו, קען זיין ער איז געווען קראנק, וואס איז געווען מיט דעם מענטש? שהיו לו מטלטלים הרבה, ער האט געהאט אסאך מטלטלים, וביקש ליתנם במתנה, ער האט זיי געוואלט אוועק געבן א מתנה, אמרו לו, האבן די חכמים צו אים געזאגט, אין לו תקנה, ס'איז נישט דא קיין עצה ער זאל זיי אוועק געבן, עד שיקנם על גבי קרקע, ביז ער וועט זיי מקנה זיין על גבי קרקע, באלד וועט די גמרא פרעגן, זאל זיין משיכה אדער חליפין, מה עשה, וואס האט דער מענטש געטון? הלך, ער איז געגאנגען ולקח בית רובע, ער האט געקויפט א קליינע שטיקל ערד וואס מען קען דארט פארזייען א רובע הקב. ס'איז דא אויף דעם א חשבון וויפיל עס הייסט רובע הקב. א סאה איז פופציג אמות אויף פופציג אמות, א קב. איז דאך אין א קב, אין א סאה איז דאך דא זעקס קבין איז דאס א זעקסט חלק פון דעם א און א רובע הקב איז עס א פיר און צוואנציגסטל ואמר ער האט געזאגט טפח על טפח לפלוני באלאנגט צו דעם מענטש ועמו און מיט דעם א וועט ער קונה זיין מאה צאן און מאה חביות ומת וקיימו חכמים את דבריו. די חכמים האבן מקיים געווען זיינע ווערטער. קען זיין אז דעריבער שטייט פריער לצפונו און דא שטייט טפח על טפח לפלוני, ווייל ס'איז נישט קיין גלייכע זאך אין ארץ ישראל אז איינער האט א שטיקל קרקע ער זאל עס פארקויפן, איז דאס וואס ער מוז פארקויפן כדי יענער זאל קונה זיין די מטלטלים אזוי, איר קענט דאך דא אויך פרעגן די זעלבע שאלה, פארוואס האט ער יענעם נאר געגעבן טפח על טפח, אויב עס רעדט זיך אין שכיב מרע זאל ער אוועקגעבן דעם גאנצן בית רובע. צייט וואס פאר א נוצן נאר מען דארף נישט פארקויפן קיין ערד. ועמו מאה צאן ומאה חביות ומת וקיימו חכמים את דבריו ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן בעינן צבורים אז ווען קען מען קונה זיין מטלטלים אגב קרקע דווקא ווען די מטלטלים געפינען זיך אין די קרקע טפח על טפח למאי חזי וואס פאר א נוצן וואס קען מען ארויף לייגן אויף א שטיקל טפח על טפח זאגט די גמרא, ס'איז פון דא נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך לדמי, מ'האט אויף דעם אוועקגעלייגט געלט, וואס פאר דעם געלט קען מען קויפן מאה צאן און מאה חביות, זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט אויך אזוי, אז מ'מיינט געלט, און ס'נישט קיין ראיה, עס קען זיין עס דארף זיין צבורים.

דעריבער האט ער געמוזט מאכן דעם קנין אגב, אבער אויב איך זאג אז מען מיינט ממש צאן, ממש חביות יין, קען דאך זיין חליפין. זאגט די גמרא, ואלא מאי, וואס ווילסטו זאגן, לדמי איז דאך אויך נישט גוט, ניקנינהו ניהליה במשיכה, זאל קומען דער מקבל און ער זאל עס נעמען, שפילט א ראלע געלט צו מאכן א משיכה? אלא דארף איך זאגן, פארוואס קען ער נישט קומען לויט דיר נאך וואס דו זאגסט רעדט זיך ביי געלט, דליתיה למקבל מתנה וואס ער איז נישט דא, הכא נמי דא אויכעט, דליתיה למקבל מתנה ער איז נישט דארטן דא, ממילא קען ער נישט מאכן קיין חליפין, איי א חליפין מוז ער דאך דארטן נישט זיין, דא רעדט שוין פון דעם תוספות צו דער בעל הבית מוז זיין צום קנין חליפין מאכן, איי זאל א צווייטער מאכן פאר אים, זאגט דער רש"י. ווייל קיינער האט נישט געוואלט אוועקגעבן זיין חפץ, יענער מענטש טון א טובה זאל עס קונה זיין, לכאורה סיי ווי זאגן מיר דאך בחליפין, די זאך קומט דאך צוריק צום בעל הבית, איז דער מאירי זאגט אז כאטש מיטן דין איז די חליפין די סודר גייט צוריק צו דעם קונה, צו דעם דער ביי די קנין חליפין איז אזוי, אז דער וועלכער איז דער וועלכער איז קונה די זאך, דער וואס איז קונה די זאך גיט עס אוועק צו דעם מקנה, איז אין אמת'ן דאך דער סודר גייט צוריק צו דעם קונה, נאר דער סדר איז געווען מען האט עס שוין דארטן איבערגעלאזט און קיינער האט נישט געוואלט אוועקגעבן. פרעגט די גמרא א קשיא, אי אויף דער ערשטער מעשה און אי אויף דער צווייטער, וניזכינהו ניהליה אגב אחר, זאל ער דיר מאכן דורך א אנדערן, זאל א צווייטער קומען מאכן א משיכה, ער זאגט מאך א משיכה פאר דעם מענטש, און מיט דער משיכה וואס דו וועסט מאכן וועסטו זוכה זיין פאר יענעם מענטש, ענטפערט די גמרא לא סמכא דעתיה, ער וויל נישט. ער פארלאזט זיך נישט אז א צווייטער וועט מאכן א משיכה עס האט גארנישט נישט צו דעם פעלד. און פארוואס לא סמכא דעתיה? סבר שמיט ואכיל להו, ער טראכט ער וועט אפשר פון דעם אביסל אראפשלעפן ס'וועט נישט בלייבן גאנץ. פרעגט די גמרא ואלא מאי אין לו תקנה, וואס שטייט אין לו תקנה? ס'איז דאך יא דא א תקנה דורך אנדערע, די אנדערע זאלן מאכן משיכה. ענטפערט די גמ' הכי קאמר, ווי מ'האט זיכער געזאגט, למאי דלא סמכא דעתיה, ער פארלאזט זיך נישט אז פרעמדע מענטשן וועלן מאכן א משיכה, אין לו תקנה איז נישט דא קיין עצה עד שיקנם על גבי קרקע, ממילא האב איך זיך דא אויכעט נישט פושט געווען. זאגט די גמ' תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה, דער קנין אגב, צי עס דארף זיין צבורים צו נישט. מעשה ברבן גמליאל וזקנים. מעשה איז געוועזן מיט רבן גמליאל און די זקנים שהיו באין בספינה, זיי זענען געקומען אין א שיף און זיי האבן זיך דערמאנט, רבן גמליאל האט זיך דערמאנט אז ס'איז דא אין שטוב טבל, און ער האט נישט איבער געלאזט אין שטוב דעם רשות אז זיי זאלן געבן די מעשרות, אמר להם רבן גמליאל לזקנים, האט רבן גמליאל געזאגט צו די זקנים וואס זענען געווען מיט אים, עישור דער מעשר שאני עתיד למוד, וואס איך בין אנגעגרייט ווען איך וועל אהיים קומען צו מעסטן, דאס הייסט דער מעשר ראשון, דאס גיט מען דאך אלע יארן אחוץ שמיטה, נתון לו, דאס גיב איך אוועק ליהושע צו רבי יהושע בן חנניה, ער איז געוועזן א לוי, ברענגט רש"י אראפ א ראיה פון א גמרא אין ערכין, נאך א ספרי ומקומו, אויף דעם ארט ווי עס געפינט זיך די מעשר, מושכר לו איז פאררענט צו אים, ווי אזוי האט ער קונה געווען מקומו, ער האט אים געגעבן א פרוטה בשכר המקום. און מיט די וואס די שכירות ווערט נקנה מיט געלט, און מיט דעם אויך וואס ער האט קונה געווען דעם פלאץ, האט ער שוין קונה געווען די פירות אויך. ועישור אחר שאני עתיד למוד, א צווייטע מעשר וואס איך דארף געבן, דאס איז געווען די דריטע יאר אדער די זעקסטע יאר נאך שמיטה וואס דעמאלטס איז גייט אהן מעשר עני, נתון לו דאס איז געגעבן לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים כדי ער זאל זוכה זיין פאר די ארעמע לייט. ומקומו דא וואס דאס געפינט זיך מושכר לו. שמע מינה האט דאך פון דעם א ראיה בעינן צבורים בה. וואנעט די ראיה, וואס דארף ער זאגן מקומו מושכר לו? אויב ס'מוז נישט זיין קיין צבורים קען מען דאך אים מקנה זיין לאו דווקא מקומו קען מען דאך מקנה זיין א מקום אחר. אבער לכאורה דארף מען פארשטיין א צווייטע זאך, לכאורה דארף מען פארשטיין ווער עס זאגט אז דא איז געווען א קנין אגב, אפשר איז דא דער קנין איז געווען קנין חצר ווען איך רעד ער האט אים פארענט די ארט און ווייל דארטן איז געוועזן די פירות איז ער קונה מכח מקומו. מיר האבן פריער געלערנט אין גמרא, די גמרא האט געפרעגט א שאלה ווי אזוי מען זאל קונה זיין א פיל, זאגט די גמרא בסוחר את מקומו, איז דא אפשר אויך געווען אלץ שכירות המקום, וואנעט איז די ראיה אז סדארף זיין צבורים, קען טאקע זיין ביי קנין אגב דארף נישט זיין קיין צבורים, נאר דא איז נישט צוגעגאנגען אלץ קנין אגב נאר דא אלץ קנין חצר, איז דער מאירי פרעגט עס און ער זאגט אז פון דעם דיוק פון לשון שטייט פריער האט ער געזאגט עישור שאני עתיד למוד נתון לו ליהושע נאכער האט ער געזאגט ומקומו מושכר לו אויב דער קנין זאל זיין מכח דעם מקום וואלט פריער געדארפן שטיין איך פארענט אים די ארט ממילא איז דאך שוין קונה די מעשר אבער וואס איז עימה דא ווען נאכער האט ער געדארפן זאגן מקומו און דא איז דאך נישט געווען קיין קנין חצר נאר דא איז א קנין אגב, איז דאך די ראיה דארף זיין צבורים. זאגט די גמרא, ניין, אין אמת'ן דארף נישט זיין קיין צבורים, איי פארוואס האט ער געדארפן פאררענטן פונקט דאס ארט ווי עס איז געלעגן, שאני התם, כי היכי דלא ליטרחינהו, ער האט זיי געוואלט געבן טאקע דעם ארט כדי אז ווי לאנג זיי ווילן נאך דארט האלטן זאלן זיי עס קענען דארט האלטן, זאלן זיך נישט דארפן באמיען שנעל אוועקצונעמען פון דארט. ממילא האב איך זיך די שאלה נישט פושט'ט געווען.